אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף כ"ב עמוד ב'. לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן ביי די צוויי פינטלעך. ואם היו שניהם שווין, הממונה אומר להם הצביעו. די משנה איז געשטאנען בראשונה, דער וואס וויל מאכן די עבודה פון תרומת הדשן, ער איז מחליט היינט וויל איך עס מאכן, און מען האט אים געלאזט אדרבה גיי צו גיי עס מאכן, בזמן שהיו מרובים, וואס האט מען דעמאלס געטון? מען האט געמאכט א רעיס, מען האט זיך געשטעלט ביים אנהייב פון די כבש, מען לויפט ארויף, דער וואס קומט אן די ערשטע דארטן, זכה לו, ער האט געוואנען. יעצט וואס איז טאמער כ'האב צוויי וואס קומען אן די זעלבע צייט? אויף דעם זאגט די משנה יעצט, הממונה אומר להם הצביעו, קומט די ממונה און ער זאגט מ'גייט דא מאכן א פייס, מ'גייט מאכן א גורל. וויאזוי האט מען דאס געמאכט? מ'האט גענומען אלע כהנים, מ'האט זיי געלייגט אין א סירקל, דער ממונה איז געגאנגען אינמיטן, ער האט געזאגט עפעס א נאמבער מער ווי כהנים וואס שטייען דא, און ער הייבט אן ציילען, פאר ער הייבט אן ציילען, גייט ער צו א כהן, און ער נעמט אראפ זיין הוט, אזוי ווייסט ער ביי דעם כהן דא האב איך אנגעהויבן צו ציילען, יעדער איינער שטעקט ארויס א פינגער, און מען הייבט אן ציילען, איינס צוויי דריי פיר פינעף. די משנה זאגט אונז, איין פינגער קען מען ארויס לייגן, צוויי פינגערס קען מען ארויס לייגן, א גודל קען מען נישט ארויס לייגן, על כל פנים די וועג וואס מען האט געציילט, איז יעדער שטעקט ארויס א פינגער. אויף דעם זאגט די ברייתא תנא, הוציאו אצבעותיכם למנין, וואס ער האט געזאגט די ממונה איז, חברה שטעלטס ענק צוזאמען, לאמיר מאכן א סערקל, יעדער שטעקט ארויס זיין פינגער, און מיר גייען דא ציילען, ביז איך קום אן צו די נאמבער וואס איך האב דא פריער געזאגט, דער כהן וואס ביי אים קומט עס אן, זכה לו, ער האט געווינען, ער גייט מאכן תרומת הדשן. אויף דעם פרעגט די גמרא, ונימנינהו לדידהו, וואס דארפסטו גיין ציילן דעם פינגער, צייל דעם כהן, איין כהן, צוויי, דריי, פיר, פינף, וואס דארפסטו גיין ציילן דעם פינגער? נאר זאגט די גמרא מסייע ליה לרבי יצחק, דאס איז א ראיה צו רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה, זאלסטו וויסן מען טאר נישט ציילן כלל ישראל אפילו לדבר מצוה. ווי רש"י על התורה זאגט אונז שוין, די סיבה איז ווייל מען קומט צו צו עין הרע. ספורנו זאגט אז ווען דו נעמסט כלל ישראל צוזאמען, כלל ישראל איז אלס איינס, איז קען איך נישט גיין מחליט זיין, עבירות, חטאים, ס'איז אקעי, ס'איז גאנץ כלל ישראל די גרויסע פיקטשער צוזאמען. די מינוט וואס איך נעם יעדן איד, דו ביסט א זאך פאר זיך אליינס, דו ביסט א זאך פאר זיך אליינס, דאס הייסט יעדע איד דארף קענען זיך אליינס דעפענדן. אויב אזוי קומט אויס דאך די אידן וואס קענען דאס נישט טון, און פאר דעם וועט אנקומען א נגף, איז פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אסור למנות את ישראל, ווייל מ'וועט צוקומען צו א נגף, אדער ווי רש י זאגט אלס עין הרע, אדער ווי די ספרנו זאגט אלס די חטאים, אבער על כל פנים מען טאר נישט ציילן כלל ישראל, און אפילו לדבר מצוה, וואלט געמיינט לדבר מצוה, דא קען איך שוין זאגן אזא זאך, עס קען נישט ארויסקומען קיין שלעכטע זאך. אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה. און ער ברענגט א פסוק. דכתיב ווי אין פסוק שטייט ויפקדם בבזק. די מעשה רעדט זיך דארט פון שאול המלך. ס'איז געווען נחש העמוני איז געגאנגען מאכן מלחמה מיט יבש גלעד. יעצט זיי האלטן אינמיטן א מלחמה, און למעשה נאכן שאלמוני זאגט פאר יבש גלעד, ווייסט וואס איך העל ענק אפלאזן מיט איין תנאי, אז איך קען אויסהאקן די רעכטע אויג פון יעדע מענטש דא אין יבש גלעד. און זיי דערשרעקן זיך, וואס גייען מיר דא טון? גייט מען צו שאול המלך דעם נייען קעניג, און מען בעט אים פאר הילף, און שאול המלך איז מסכים ער גייט דא העלפן, און ער נעמט זיך צאם א מיליטער, און כדי צו קענען מאכן זיכער אז זיי קען מנצח זיין די נחש העמוני, גייט ער און ער ציילט זיי אלס סאלדאטן. אט שטייט אין פסוק ויפקדם בבזק, די וועג וואס ער ציילט זיי, איז ער נעמט שטיקלעך פון חרס, יעדער סאלדאט ווארפט א שטיקל פאר זיך, און מען גייט דא ציילן וויפיל שטיקלעך חרס האב איך דא. זאגט רבי יצחק זעהסטו דאך פון דא, איך האב נישט געציילט דעם סאלדאט אליינס, נאר איך האב געציילט די שטיקלעך אויפן ערד, זיי זענען ארויסגעגאנגען לדבר מצוה, און נאך אלס שאול המלך גייט נישט ציילן וויפיל סאלדאטן ער האט, נאר גייט דא ציילן וויפיל שטיקלעך חרס ער האט. זעהסטו דאך פון ראיה פון דא אז אפילו לדבר מצוה טאר מען נישט ציילן כלל ישראל. איי העסטו פרעגן איין מינוט? דארף איך א פסוק פון שאול המלך? וואס עפעס? די תורה זאגט אונז שוין, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה'. און וואס דארף איך דא צוקומען? שאול המלך? יא, ביסט גערעכט ער האט טאקע געטון אזוי, אבער איך האב דאך א פסוק אין פרשת כי תשא. דא די ראשונים ענטפערן אז דאס איז סתם א שיינע תירוץ וואס עס איז דא עטליכע תירוצים אויף דעם. איינע פון די תירוצים איז אז דארטן ציילט מען גאנץ כלל ישראל. אז איך צייל גאנץ כלל ישראל קען איך פארשטיין אקעי איך טאר זיי נישט ציילען, פאר דעם דארף יעדער איינער געבן ונתנו איש כופר נפשו להשם. אבער דא וואס מען רעדט סתם די סאלדאטן, שאול המלך זיין אייגענע פריוואטע ארמעי, אפשר דאס מעג ער יא ציילן. און אויף דעם זאגט רבי יצחק ניין זאלסטו וויסן אז מען אסור למנות את ישראל, נישט גאנץ כלל ישראל, גאנץ כלל ישראל דאס ווייס איך שוין פון פסוק, נאר אפילו נעמסט א חלק, זאלסטו וויסן אפילו עס איז לדבר מצוה, טאר מען זיי נישט גיין ציילן. איז מתקיף לה רב אשי, פרעגט רב אשי איין מינוט, ממאי דהאי בזק לישנא דמיבזק הוא, ווער זאגט דיר בכלל אז מען רעדט דא פון שארבן, מען רעדט דא פון שטיקלעך וואס ליגן אויפן ערד און דאס ציילט שאול המלך, אפשר נישט. ודילמא שמא דמתא הוא, אפשר רעדט מען פשוט, שאול המלך האט זיי געציילט, און אוודאי האט ער זיי געציילט גאנץ נארמאל, איינס צוויי דריי פיר פינף. נאר וואס, בזק מיינט א נאמען פון א פלאץ, כדכתיב, אזוי ווי איך זע א אנדערע פלאץ, ווי אין פסוק שטייט, וימצאו אדוני בזק בבזק. איז בזק געווען א נאמען פון א פלאץ? איז פרעגט ער רבי יצחק, דו קומסט מיט א שיינע תשובה זאגן, יא זע שאול המלך האט געציילט מיט שטיקלעך, וואס עפעס? ער האט זיי געציילט אין א פלאץ וואס האט געהייסן בזק. אויף דעם ענטפערט די גמרא אלא מהכא, ווייסטו וואס, כ'האב א צווייטן פסוק, וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים. לאמיר דא מסביר זיין וואס איז געווען דא. שאול המלך באקומט א נבואה, און מען הייסט אים, דו דארפסט גיין אויסרייסן די גאנצע פאלק עמלק. און די פסוק זאגט, עתה לך והכיתה את עמלק, דו גיי, והכיתה את עמלק, והחרמת את כל אשר לו, וואס ער האט נאר, ולא תחמול עליו, זאלסט נישט האבן קיין רחמנות אויף אים, אלעס דארף גיין. והמתה מאיש עד אשה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור, אלעס מוז גיין. שאול המלך, ער באקומט דעם תפקיד פונעם באשעפער, ווייל דאס איז דאך א דבר מצוה, איז נעמט ער זיך צאם א מיליטער, וישמע שאול את העם, און שאול נעמט צאם דאס פאלק, ויפקדם בטלאים, און ער ציילט זיי, ווי אזוי? נישט איינס צוויי דריי, נאר ער נעמט טלאים, ער נעמט שעפסעלעך, און ער געבט יעדעם איינעם, דא האסטו א שעפעלע, און לאמיר שפעטער ציילן וויפיל שעפעלעך האב איך דא, אזוי ווייס איך ווי גרויס מיין מיליטער איז. זעסט אוודאי דא שאול המלך ווען ער גייט ציילען ציילט ער נישט איינס צוויי דריי פיר פינעף נאר ער ציילט די שעפעלעך ווייל מען טאר נישט ציילען כלל ישראל אפילו ס'איז לדבר מצוה פאר דעם די זעלבע זאך אונזער כהן דער ממונה וואס שטייט דא אינמיטען און ער ציילט די כהנים קען ער זיי נישט ציילען איינס צוויי דריי פיר פינעף כהנים נאר וואס יעדער איינער שטרעקט אויס א פינגער און איך צייל וויפיל פינגערס איך האב, כדי מען זאל טאקע מקיים זיין אז מען קען נישט און מען טאר נישט ציילן כלל ישראל. אמר רבי אלעזר זאגט רבי אלעזר, כל המונה את ישראל עובר בלאו, זאלסטו וויסן א מענטש וואס ציילט כלל ישראל איז עובר בלאו, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, והיה מספר ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר. ורב נחמן בר יצחק אמר, עובר בשני לאוין, שנאמר לא ימד ולא יספר. איז לאמיר דא אביסל בעסער מסביר זיין וואס איז זייער מחלוקת דא. ר' אלעזר זאגט, יעדער איינער וואס ציילט כלל ישראל איז עובר בלאו. פארוואס? ווייל די תורה זאגט אונז ולא יספר. ולא יספר מיינט, אדער פשוט פשט, אז מ'וועט נישט קענען ציילען. דא דרשנ'ט ער ולא יספר דאס הייסט דו מעגסט נישט גיין ציילען. מה שאין כן רב נחמן בר יצחק זאגט ניין זאלסטו וויסן דו ביסט עובר בשני לאוין, ווייל די תורה זאגט אונז אויך לא ימד, לא ימד דו טארסט נישט מעסן. איז רבי אלעזר געהאלטן מעסן, גיי מעסן כלל ישראל דאס קען איך נישט טון, ס'איז דא זאכן וואס איך קען מעסן, אבער א מענטש מעסן וויפיל מענטשן האב איך, דאס קען איך נישט טון, פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן דו ביסט עובר ולא יספר, דאס בין איך עובר, מה שאין כן רב נחמן בר יצחק זאגט ניין, לא ימד איז יא שייך, פארוואס? נעם א צימער, שטופ זיי אלע אריין דארטן. ווייסטו יעצט, די צימער קען פארנעמען הונדערט מענטשן. איז ווייס איך, יעדעס מאל כ'פיל אן אזא צימער, מוז איך נישט גיין ציילן וויפיל מענטשן זענען אין די צימער, נאר כ'ווייס, דא פאסט אריין הונדערט מענטשן. זאגט רב נחמן בר יצחק, ס'איז דא א וועג וואס מ'קען אפמעסן. איז פאר דעם זאגט ער, א מענטש וואס גייט ציילן כלל ישראל, איז ער עובר אויף צוויי זאכן, לא ימד ולא יספר, די ביידע זאכן ביסטו עובר ווען דו גייסט ציילן כלל ישראל. אמר רבי שמואל בר נחמני, זאגט רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי, רבי יונתן האט געפרעגט א סתירה, און ער זאגט אזוי, כתיב אין פסוק שטייט, והיה מספר בני ישראל כחול הים, אז די מספר פון כלל ישראל איז כחול הים, דאס הייסט בעצם אז איך וואלט געהאט די פאסיביליטי, טעקניקלי קען איך עס ציילן. וכתיב, אבער למעשה שטייט אין זעלבן פסוק, אשר לא ימד ולא יספר, איז איין מינוט. זאגט מיר די פסוק איך קען יא ציילן, ס'איז כחול הים וואס האט א נאמבער איך קען עס ציילן, אדער ניין אשר לא ימד ולא יספר ס'איז א זאך וואס איך קען נישט ציילן. אויף דעם זאגט ער לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום. אין א צייט וואס ס'איז עושין רצונו של מקום, איז דאס א מצב פון אשר לא ימד ולא יספר. כאן בזמן שאין עושין, עושין רצונו של מקום, אבער אין א צייט ווען ס'עט זיין וואס זיי טוען נישט דעם רצון הבורא, דעמאלט ס'עט זיין כחול הים, ס'עט זיין אסאך, אבער ס'איז נאך אלץ דא א נאמבער צו זיי און ס'איז א זאך וואס מ'קען ציילן. רבי אמר משום רבי אבא יוסי בן דוסתאי, לא קשיא, כאן בידי אדם, כאן בידי שמים. ווען די תורה זאגט אונז אשר לא ימד ולא יספר, דאס מיינט צו זאגן די מענטש, די מענטש, די פלייש און ביין די וואס גייען ציילן כלל ישראל, דאס וועסטו נישט קענען. אבער והיה מספר ישראל כחול הים, דער אייבערשטער אוודאי ער קען זיי ציילן, איז פאר דעם לא קשיא, כאן בידי אדם, כאן בידי שמים. אמר רב נהילאי, זאגט רב נהילאי בר אידי אמר שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, א מענטש וואס ווערט א פרנס אויפן ציבור, מתעשר, דורך דעם באקומט ער עשירות. ווי ווייס איך דאס? זאגט ער אזוי, ווייל מעיקרא כתיב, ויפקדם בבזק. די ערשטע מעשה וואס אונז האבן פריער געהאט מיט יבש גלעד, דארטן שטייט אז די וועג וואס שאול המלך האט זיי געציילט, וואס דאס איז געווען אין אנהייב זיין מלוכה, האט ער זיי געציילט מיט שטיקלעך חרס, האט נישט געהאט אסאך, האט ער זיי געציילט מיט שטיקלעך חרס, ולבסוף, אבער שפעטער, ווען ער האט געמאכט די מלחמה מיט עמלק, דעמאלט שטייט שוין כתיב ויפקדם בטלאים, ער האט זיי געציילט מיט שעפסעלעך, ווי קומט אן יעצט צו אזוי סאך שעפסעלעך? נאר וואס, ער איז געווארן נתמנה על הציבור, דורכדעם קומט זיך אים עשירות. פרעגט די גמרא ודילמא מדידהו, נא, ווער זאגט? וואס איז די ראיה? אפשר יעדע סאלדאט ווען ער איז געקומען האט ער מיטגענומען א שעפעלע, און פון דעם האט מען געקענט ציילן שעפעלעך, ס'איז נישט געווען די שעפעלעך פון שאול המלך, האסט נישט קיין ראיה אז ס'איז דא עשירות אויף דעם? אויף דעם זאגט די גמרא ניין אם כן מאי רבותא דמילתא, וואס דארף די תורה מיר קומען זאגן ויפקדם בטלאים, יא וואס איז די גרויסע חידוש, יעדער נעמט מיט א דאס, יעדער נעמט א שעפעלע, וואס איז די גרויסע חידוש? נאר וואס? די תורה וויל אונז זאגן ויפקדם בטלאים זאלסטו וויסן ס'איז געווען זיינס, די תורה וויל ארויסברענגן די עשירות פון שאול המלך, און פון דעם לערן איך טאקע ארויס, א מענטש וואס נתמנה על הציבור, זאלסטו וויסן קומט זיך אים עשירות. וואס די מפרשים זענען מסביר, א מענטש וואס האט אזא פאזישן, ער מוז קענען יעדעם אריינגעבן, ער קען נישט ווערן נתפעל פון איינעם וואס האט געלט, איז טאמער ער אליינס א מענטש וואס האט נישט קיין געלט, איז יעדע זאך וואס ער טוט, וועט ער זיך רעכענען, יענער האט יא געלט, יענער האט נישט, וואס וועט ער זאגן, וואס וועט ווערן, וועט ער טון א מורא האבן פון מענטשן, אזוי א מענטש וואס איז שטארק, ער ווייסט איך האב גענוג, איך דארף נישט צוקומען צו קיינעם נישט, אזוי קען ער טאקע פירן א מלוכה, אזוי קען ער טאקע זיין א פרנס על הציבור. זאגט די גמרא ווייטער, וירב בנחל, האבן מיר פריער געהאט אז שאול המלך באקומט דעם ציווי ער דארף אויסהרג'נען גאנץ עמלק, און שטייט אין פסוק טאקע וירב בנחל, שאול המלך גייט ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל, און ער הייבט אן צו גיין מאכן מלחמה בנחל אינעם טאל. אמר רב מני, זאגט רב מני, איך וויל דרש'נען דעם פסוק, און ס'מיינט נישט בנחל, פשוט אינעם טאל דארט מאכט ער די מלחמה, נאר על עסקי נחל. ער האט געהאט דא אן אינטערנעל מלחמה על עסקי נחל, דאס מיינט צו זאגן וועגן עגלה ערופה. ווי די תורה רופט עס אן, וערפו שם את העגלה בנחל. און זאגט די גמרא יעצט, ער האט געהאט עפעס א אינטערנעל מחלוקת אין זיך אליינס, ער האט געהאט עפעס א פראבלעם אין זיך אליינס. און זאגט אזוי, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והכיתה את עמלק, ווען דער אייבערשטער זאגט פאר שאול המלך, גיי הרגע אויס גאנץ עמלק, אמר האט ער געמאכט א חשבון צו זיך און ער זאגט אזוי, ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, פאר איין נפש וואס דו טרעפסט טויטערהייט, דארף מען ברענגען א עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה, אויף די אלע נפשות וואס מען הרג'ט דא, ווי די מפרשים זענען מסביר, דא דורך מענטשן אנדערע וואס זענען נישט א חלק פון עמלק וואס דרייען זיך צווישן עמלק, וואס דאס איז אלעס געהארגעט געווארן, אויב אזוי, צו איך דארף דאך האבן אזא כפרה נאכדעם? די בהמות, די וואס איך קען נוצן אלס קרבן, דאס גיי איך נישט הרג'נען, דאס וועל איך האלטן. און ער האט פארשטערקט זיינע ווערטער, און ער זאגט ואם אדם חטא, בהמה מה חטאה? איך פארשטיי די מענטשן פון עמלק, זיי האבן געטון א מורא'דיגע עוולה, אבער די בהמות וואס זענען זיי שולדיג? ואם גדולים חטאו קטנים מה חטאו? איך האב דא אויסגעהארגט יעדעם איינעם, אלע מענטשן הארג איך אויס דא, גדולים קטנים, וואס האבן די קליינע קינדער דא חוטא געווען? איך וועל מוזן האבן אזא כפרה, די בהמות דאס מוז איך האלטן. מה-דאך עגלה ערופה, פאר איין מענטש דארף מען ברענגען א קרבן, איך וואס איך האב דא אויסגעהארגט אזויסאך מענטשן, איך וועל מוזן ברענגען קרבנות, איך דארף האבן א כפרה, איז פאר דעם די בהמות דאס וויל איך האלטן. יצאה בת קול איז אויסגעקומען א בת קול ואמרה לו האט מען געזאגט אל תהי צדיק הרבה, זיי נישט קיין גרויסן צדיק, מען האט דיך געגעבן א ציווי, מען האט דיך געהייסן עפעס צו טון, וואלסט עס געדארפט אויספירן, דיין חשבונות זענען זייער, ס'איז זייער פיין און וואויל. אל תהי צדיק הרבה, מען זאגט דיך א זאך צו טון, דאס דארפסטו אויספירן, גיי נישט מאכן דיין אייגענע חשבונות. זאגט די גמרא, נאך די זעלבע זאך זעט מען פארקערט, ובשעה שאמר לו שאול לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, דוד המ, שאול המלך געבט א ציווי, און ער זאגט פאר דואג האדומי, גיי אויסהארגענען די גאנצע שטאט נוב עיר הכהנים. איז דאך געווען די באקאנטע מעשה, שאול המלך האט פארשטאנען אז ער גייט דא פארלירן די מלוכה צו דוד המלך, איז ער געגאנגען, ער האט געזוכט דוד המלך, האט אים געוואלט הרג'נען, דוד המלך אנטלויפט פון אים, און ער לויפט צו א שטאט וואס הייסט נוב, דאס איז געווען א פלאץ וואס איז אלעס געווען פול מיט כהנים, און ער זאגט זיי, זאלסטו וויסן, איך בין דא אויף א שליחות פונעם קעניג, א סיקרעט מישען, קיינער ווייסט נישט דערפון, און פאר דעם בין איך דא צווישן ענק. די כהנים האבן אים געגלייבט, מען האט אים געגעבן צו עסן, מען האט אים געגעבן א שווערד, און אזוי איז ער געראטעוועט געווארן און אזוי האט זיך געקענט ווייטער דערקוויקן און ווייטער גיין. למעשה איז געווען דארטן דואג האדומי, וואס ער האט געזען וואס איז געשען דא, איז ער צוריקגעלאפן צו שאול און געזאגט פאר שאול זאלסט וויסן, נוב, די עיר הכהנים, זיי האבן געהאלפן דוד, זיי האבן אים געראטעוועט, זיי האבן אים געגעבן כוחות אויף ווייטער צו גיין. איז שאול האט זיך אזוי אויפגערעגט, איז האט ער געזאגט מען דארף אויסהרג'נען די גאנצע שטאט, סוב אתה ופגע בכהנים, און אויף דעם זאלסטו וויסן, יצאה בת קול איז ארויסגעגאנגען א בת קול ואמרה לו און געזאגט צו אים, אל תרשע הרבה, זיי נישט אזא רשע, פון איין פלאץ ביסטו געווען א גרויסער צדיק אין א פלאץ וואו דו האסט נישט געדארפט זיין א צדיק, זאלסט וויסן יעצט אל תרשע הרבה, יעצט האסטו געטון די פאלשע זאך, גייסט אויסהרג'ענען א גאנצע שטאט, פארוואס ווייל זיי האבן געהאלפן דוד, אל תרשע הרבה. אמר רב הונא, זאגט רב הונא, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה דמריה סייעיה, זאגט רב הונא זאלסטו וויסן, ווי וואויל איז פאר די מענטש וואס דער אייבערשטער קוקט נאך אים, ער דארף נישט מורא האבן פון קיין דאגות, דו דארפסט נישט מורא האבן פון קיין קראנקהייטן, אז דער אייבערשטער איז אויף דיין זייט, זאלסטו וויסן איז אלעס אקעי. ווי די גמרא גייט זאגן, דוד המלך האט געטון עוולות, אבער זאלסטו וויסן, דער אייבערשטער איז געווען אויף זיין זייט. שאול המלך האט דאס נישט געהאט, און פארדעם האט ער געצאלט א טייערן פרייז דערפאר. זאגט די גמרא אזוי, שאול באחת, שאול האט געטון איין עוולה, ועלתה לו, און דאס האט אים שוין גלייך געקאסט. מה שאין כן דוד בשתיים, דוד געטון צוויי עוולות, ולא עלתה לו. ס'האט נישט געקאסט. שאול האט געטון איין עוולה, ווי די גמרא גייט מסביר זיין וואס ס'איז, און נאכדעם האט ער פארלוירן די מלוכה, פארדעם איז אים געקומען מיתה. דוד המלך געטון צוויי עוולות, אבער לא עלתה לו. ווי די מפרשים לייגן צו, די מהרשא זאגט דאס מיין איך, די מהרשא איז מסביר אז שאול המלך האט נישט געקענט אנערקענען זיין טעות, ער האט נישט געוואלט מודה זיין דערויף, און פאר דעם דו ווילסט נישט מודה, אקעי, ווילסט נישט מודה זיין, וועסטו צאלן א פרייז דערויף. דוד המלך וואס האט פארשטאנען, איך האב געטון א טעות, איך האב געטון א עוולה, און פארקערט נאר בעטן באשעפער, איך בעט א כפרה, איך בין מודה מתוודה איך האב געטון פאלש, אבער איך וויל זיין בעסער, פאר דעם לא עלתה לו, קיין שטראף האט ער נישט באקומען דערפאר, אדער זיין מלכות, דאס האט נישט פארלוירן דערפאר, קיין מיתה, דאס איז אים נישט געקומען דערפאר. זאגט די גמרא, שאול באחת מאי היא, וואס איז געווען די איין עוולה פון שאול, וואס אויף דעם זאגסטו, דורך דעם האט ער פארלוירן זיין מלוכה, דורך דעם איז אים געקומען מיתה. זאגט די גמרא, מעשה דאגג, דאס איז די מעשה מיט אגג, אגג איז געווען די קעניג פון עמלק, וואס שאול האט אים געלאזט לעבן, און אויף דעם, דו האסט נישט אויסגעפירט דעם באשעפער'ס באפעל, אויף דעם איז אים געקומען מיתה, איז אים געקומען אז ער האט פארלוירן דעם מלוכה. פרעגט די גמרא א מינוט והא איכא מעשה דנוב עיר הכהנים? די איין עוולה האט געטון א אנדערע עוולה אויך, האט אויסגעהארגט א גאנצע שטאט נוב עיר הכהנים, וואס איז מיט דעם? דאס אליינס איז נישט אזא שווערע עוולה? זאגט די גמרא ניין, אמעשה דאגג כתיב, למעשה שטייט אויפן מעשה פון אגג, דאס איז געווען פארדעם, אויף דעמאלס האט ער שוין געהאט פארלוירן זיין מלוכה, דעמאלס איז אים שוין געקומען מיתה. אזוי ווי ס'שטייט דארטן כתיב, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, דער אייבערשטער זאגט איך האב חרטה, און איך גיי מער נישט ווייטער געבן די מלכות ביי שאול, עס וועט נישט ווייטער גיין אין זיינע קינדער, נאר עס וועט אוועק גיין פון אים, עס וועט אריבער גיין צו א צווייטן. דוד בשתיים, דוד האט געהאט אין צוויי עוולות, וואס איז געווען דאס, מאי נינהו, און דו זאגסט אז דער אייבערשטער קוקט אויף אים, דער אייבערשטער איז זיינס א נאנטן, ער דארף נישט מורא האבן, עס איז אלעס אקעי. זאגט די גמרא דאוריה, די ערשטע מעשה איז פון אוריה. אוריה החיתי איז געווען די מאן פון בת שבע. יעצט דוד המלך איז געווען צוזאמען מיט בת שבע בזמן וואס איר מאן אוריה החיתי איז געווען אינדרויסן מלחמה. יעצט זי איז געווארן טראגעדיג פון דוד המלך, און דוד המלך האט זיך געוואלט צודעקן מען זאל נישט כאפן, האט ער געלאזט צוריקרופן אוריה החיתי אז ער זאל זיין צוזאמען מיט זיין ווייב און אזוי קענען זאגן אה, די קינד איז איר'ס א אייגענס א קינד. למעשה ער האט נישט געוואלט זיין צוזאמען מיט זיין ווייב, און למעשה דוד המלך האט נישט געקענט פועל'ן ביי אים, האט דוד המלך גענומען דעם אוריה החיתי און מ'האט אים צוריק ארויסגעשיקט אויפ'ן פראנט פון די מלחמה, כדי ער זאל ווערן געהארגעט, און אזוי ווי די גמרא ווי די מפרשים זענען מסביר אז יעדע סאלדאט פאר ער איז ארויסגעגאנגען האט ער געגעבן א גט פאר זיין פרוי אז אויב וועט ער שטארבן למפרע שוין צוריקוועגס עט דאס זיין א גט, אזוי האט דוד המלך געוואלט מסדר זיין זיין מעשה כ. זי וועט האָבן, ער וועט שטאַרבן, וועט זי זײַן אַ געגעטע פֿרוי, און וואָס ער איז געווען צוזאַמען מיט בת-שבֿע, איז געווען אָקעי. איז אויף דעם זאָגט די גמרא, מיין איך, די ערשטע עוולה וואָס דוד המלך האָט געטאָן איז, דאוריה, האָט אים אַרויסגעשיקט צום פֿראָנט ער זאָל ווערן געהרגעט דאָרטן, דאָס איז געווען אַ עוולה, אָבער למעשה ער האָט נישט געצאָלט דערפֿאַר. און די צווייטע מעשה איז, ודהסתה, סוף ימיו פֿון דוד המלך האָט ער געציילט כּלל ישראל, ער געטראכט דאס וואס זיין חשבון איז געווען אז ציילן כלל ישראל איז בעצם נאר איסור געווען די צייט פון משה רבינו, דעמאלטס האט געדארפט מאכן א מחצית השקל, א גאנצע וועג, אבער איך מעג יא, איך מעג ציילן. און למעשה איז געקומען א דבר אויף כלל ישראל, איז געקומען א מגיפה. און אויף דעם זאגט די גמרא ווייטער דאס איז געווען די צווייטע עוולה וואס אויף דעם לא עלתה בידו ער האט נישט געצאלט קיין פרייז דערפאר. און אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, והא איכא נמי מעשה דבת שבע, די פאקט אליינס אז ער איז געווען צוזאמען מיט בת שבע, דאס אליינס איז דאך אויך א עוולה, פארוואס דערציילסטו מיר נאר צוויי זאכן, איינס אז ער האט געשיקט די מאן, האט ער געשיקט צו די פראנט ער זאל ווערן געהארגעט, און די צווייטע מעשה אז ער ציילט כלל ישראל, וואס מיט'ן פאקט אז ער וואוינט מיט בת שבע אליינס? אויף דעם זאגט די גמרא, התם אפרעו מיניה אויף דעם זאלסטו וויסן, ער האט יא געצאלט א פרייז דערפאר, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, את הכבשה ישלם ארבעתים. נתן ה נתן הנביא קומט צו דוד און ער זאגט פאר דוד, איך מוז דיר דערציילן א מעשה, איך מוז הערן דיין אפיניען. זאגט אים אזוי, ס'איז געווען א עושר מיט א עני, דער עושר האט געהאט הייזער, בהמות, אלעס האט ער געהאט, ס'איז אים געגאנגען זייער גוט. האט ער געהאט א עני, איין שעפעלע האט ער איבעריג געהאט, דאס איז געווען זיין גאנצע נכס, דאס האט ער געהאט. דער עושר באקומט געסט, גייט דער עושר אריין צום שטאל פונעם עני, און ער נעמט צו דעם איינעם שעפעלע וואס דער עני האט איבעריג, ער נעמט עס צו, ער שעכט עס, און ער געבט עס פאר זיינע געסט. פרעג איך דיר דוד המלך, וואס וואלסטו געזאגט צו אזא עושר? וואס פאר שטראף דארף מען אים געבן? זאגט דוד המלך, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, פאר דעם שעפעלע דארף ער פיר מאל אזוי אסאך צוריק צאלן, פיר שעפעלע דארף ער צוריק צאלן. זאגט אים נתן הנביא, זאלסטו וויסן, דו האסט גע'פסק'נט דיין אייגענע דין, בת־שבֿע צוגעגליכן צו דעם שעפֿעלע. דו האָסט גענומען דעם אײנעם שעפֿעלע האָסטו צוגענומען, אױף דעם קומט זיך דיר אַ שטראָף, און פֿיר מאָל מיתה, אָדער פֿיר מאָל אַזױ אַ סך. און ער זאָגט אַזױ, װאָס איז געװען די עװלה? װאָס איז געװען טאַקע די שטראָף װאָס דוד המלך האָט באַקומען? די ערשטע זאַך איז, אַז ילד, דוד המלכס קינד, מיט בת־שבֿע, װאָס האָט געהײסן ילד, איז געשטאָרבן. אמנון, א זון פון דוד המלך, איז געהארגט געווארן, תמר, די טאכטער פון דוד המלך, איז נאנס געווארן דורך איר אייגענער ברודער אמנון, ואבשלום איז אויך געהארגט געווארן דורך יואב. און זאגט ער, דורך דעם וואס דו האסט געזאגט, אז, ווי דער פסוק זאגט אונז, ארבעתיים, פיר מאל דארף מען באשטראפן, זאלסטו וויסן, פאר דיך אליינס קומט זיך אויך דאס, פיר שטראפן, ילד איז געשטארבן, אמנון, וואָס ער האָט מאנס געווען זיין טאָכט, זיין שוועסטער, תמר, איז געשטאָרבן, ס'איז געוואָרן געהרגעט דורכן ברודער אבשלום, תמר, זי איז נאנסה געוואָרן, און אבשלום איז געוואָרן געהרגעט דורך יואב. איז פאַר דעם וואָס דוד המלך האָט געטאָן אַזאַ זאַך, איז אים געקומען די שטראָף, אַז פיר פון זיינע קינדער געשען זאַכן צו זיי. און אוודאי דארף מען דא צולייגן, יעדער איינער וואס זאגט דוד המלך האט חוטא געווען, קען מען נישט פארשטיין וואס די מעשה איז דא געווען, אונז זעמיר נישט די וואס קענען זאגן אה, זעסט דוד המלך, אוודאי נישט, דאס איז אלעס הויכע זאכן, מען דארף נאר לערנען די גמרא אזוי ווי ס'שטייט דא טאקע אין די גמרא. פרעגט די גמרא, איין מינוט, דו זאגסט מיר, דאס ווערט נישט דערמאנט די מעשה מיט בת שבע ווייל ער האט געצאלט א פרייז דערויף, פרעגט די גמרא אזוי, התם נמי אפרעו מיניה דו האסט דאך געזאגט פריער אז ווען ער האט געציילט כלל ישראל איז געווען א עוולה, אבער למעשה האט ער נישט געצאלט קיין פרייז דערפאר, פרעגט די גמרא וואס עפעס, ער האט יא געצאלט, דכתיב, ויתן ה' דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, ס'איז געקומען א דבר אויף כלל ישראל, ס'איז געשען עפעס צו כלל ישראל, סאו פרעג איך דיר, דא האט מען דאך אויך געצאלט א פרייז, וואס זאגסטו מיר אז דוד בשניים? און די צווייטע זאך איז געווען ער האט געציילט כלל ישראל, אבער אויף דעם האט ער נישט געצאלט קיין פרייז. אוודאי האט ער געצאלט א פרייז, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, ס'איז געשטארבן א חלק פון כלל ישראל. ענטפערט די גמרא התם לא איפרעו מגופיה, ביסט גערעכט טאקע, ס'איז געשען עפעס, אבער ס'איז נישט געווען אויף דוד פערזענליך, נישט אויף אים אליין איז צוגעקומען די שטראף, פארדעם זאג איך אויף די צווייטע זאך, די פאקט ער האט געצאלט כלל ישראל, קיין שטראף איז אים נישט געקומען דערויף. פרעגט די גמרא איין מינוט, די מעשה פון בת שבע, האסטו מיר געזאגט אז ער האט געצאלט א פרייז דערויף און פארדעם ווילסטו עס נישט צולייגן צו די עוולות פון דוד המלך, אבער איין מינוט, איך מיין איך האב דיך פארשטאנען יעצט, א פרייז וואס איז נישט געשען אויף זיך אליינס, דאס איז נישט קיין פרייז, און אויב אזוי התם נמי לא איפרעו מגופיה, פאר די מעשה פון בת שבע אז זיינע פיר קינדער זענען געשטארבן, דאס איז נישט א זאך וואס איז געשען בגופיה אויף זיך אליינס, איז ווייטער פארוואס גייסטו דאס נישט אויפציילן אין די מעשה'ס ווען איך זאג דיר אז דוד המלך האט חוטא געווען? זאגט מען לאיי, אפרעו מגופיה, זאלסטו וויסן אויפן מעשה פון בת שבע האט ער געצאלט א אייגענע פרייז אויכעט, חוץ דעם וואס זיינע פיר קינדער זענען געשטארבן, דאמר רב יהודה אמר רב, שישה חדשים נצטרע דוד, פאר זעקס חדשים האט ער געהאט צרעת, ופרשו הימנו סנהדרין, די סנהדרין זענען אוועק געגאנגען פון אים, ונסתלקה הימנו שכינה, די שכינה איז אוועק געגאנגען פון אים. איז האט ער געצאלט א פרייז דערפאר, זיינע קינדער זענען געשטארבן, און חוץ דעם סנהדרין איז אוועק געגאנגען פון אים, שכינה איז אוועק געגאנגען פון אים, דאס איז געווען א מורא'דיגע פרייז וואס ער האט געצאלט, דכתיב אזויווי עס שטייט אין פסוק דוד המלך בעט אין תהילים, ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך, זאל מען מיר צוריק ברענגען די סנהדרין, די יראיך ויודעי עדותיך, וכתיב, השיבה לי, השיבה לי ששון ישעך. די השראת השכינה וואס קען נאר זיין מששון, מיט ווען איך בין אין א מצב, אין א גוטע גיסטע. איך בעט דיך זאל מיר דאס צוריקגעבן. איז זעה איך אז דוד המלך האט געצאלט א אייגענע פרייז אויף זיך אליינס. איז פארדעם א זאך וואס ער האט געצאלט א פרייז אויף זיך אליינס ווערט נישט דערמאנט דא. צוויי זאכן וואס אויף דעם האט ער נישט געצאלט קיין פרייז אויף זיך אליינס. דאס איז געווען די מעשה אז ער האט אוועקגעשיקט די מאן אריין אין מלחמה ער זאל ווערן געהארגעט, און די צווייטע זאך אז ער גייט דא ציילן כלל ישראל. און אויף דעם זאגט רבינא, ווי וואויל איז פאר דעם וואס דער אייבערשטער איז נאנט צו אים, ער דארף נישט מורא האבן, ער האט נישט קיין דאגות, ער האט נישט קיין קראנקהייטן, עס איז אלעס גוט פאר אים. פרעגט די גמרא, והאמר רב, קיבל דוד לשון הרע. לכאורה איז דא נאך איין מעשה אז דוד המלך האט מקבל געווען לשון הרע, פארוואס ווערט דאס נישט דערמאנט? ווי די מעשה איז געווען דארטן, אז ווען דוד המלך, איינמאל זיין מלכות האט זיך באפעסטיגט, האט ער זיך דערמאנט די שבועה, די ברית וואס ער האט געמאכט מיט יונתן די זון פון שאול המלך, אז ער גייט נאכקוקן זיינע קינדער, און דוד המלך איז געגאנגען זוכן, ווי קען איך דא טרעפן אייניקלעך פון שאול, ווי קען איך דא טרעפן א קינד פון יונתן, און ער האט געטראפן איינעם, ער האט געטראפן מפיבושת. מפיבושת איז געווען א קינד פון יונתן און דוד המלך, צו דערמאנען זיך טאקע מקיים זיין די ברית וואס ער האט געמאכט מיט יונתן זיין טאטן, האט ער אים איבערגעגעבן די גאנצע סטעיט אלעס וואס האט באלאנגט צו שאול האט ער איבערגעגעבן צו מפיבושת. למעשה ווען ס'קומען שפעטער און דוד המלך'ס זון אבשלום וויל הרג'נען זיין טאטן דוד, האט דוד המלך געדארפט אנטלויפן פון ירושלים, אנטלויפט ער ארויס, און א חלק עולם קומט מיט אים, און מפיבושת בלייבט אינעווייניג, ער בלייבט אין ירושלים. ער קומט צו אים איינער ציבא, און ציבא זאגט פאר דוד המלך, דו ווייסט פארוואס מפיבושת בלייבט אין ירושלים? לכאו' וואלט ער געדארפט מיטקומען מיט דיך. נאר וואס זאלסטו וויסן, ער איז געבליבן אין ירושלים, וויבאלד ער האלט, איך זע דא א מחלוקת צווישן טאטן און זון, דוד מיט אבשלום, האט ציבא געהאפט, איך בין דאך א קינד פון שאול א אייניקל פון שאול המלך, איך בין אין די מלכות'דיגע משפחה, איך האף אז כלל ישראל וועט מיך מלכות, וועט מיך מאכן אלס קעניג, און מען וועט פארשיקן דעם דוד זאל ער בלייבן ווי ער איז, און איך וועל ווערן קעניג אויף כלל ישראל. אזוי זאגט ציבא לשון הרע אויף מפיבושת. דוד המלך האט געהערט דאס, און ער זאגט פאר ציבא, זאלסטו וויסן, די גאנצע סטעיט, אלעס וואס איך האב געגעבן פאר מפיבושת, געב איך דיר איבער, אלעס איז דיינס, פארשטייט זיך ווען איך קום צוריק קיין ירושלים, נישט ווי יעצט, יעצט בין איך אין גלות, ווען איך וועל צוריק קומען וועל איך דיר אלעס איבערגעבן. יעצט למעשה, דער ציבא איז געווען עפעס א יענס פויגל, און ווען דוד המלך קומט צוריק צו ירושלים, קומט מפיבושת אים אנטקעגן, אבער למעשה קומט אקעגן צו אים מיט שמוציגע קליידער, נישט געמאכטע האר, פנים נישט געמאכט. איז דוד המלך האט דאס פארשטאנען און האט געזען, ער קומט צו מיך אלס מלך קומט אזוי? נאר וואס, ער האלט איך בין אויס קעניג. אה, איך זע די ווערטער וואס ציבא האט מיר געזאגט איז טאקע אמת, דער מפיבושת איז טאקע אקעגן מיך. און למעשה זאגט מיר מפיבושת ניין וואס עפעס, מען האט מיר דא אונטערגעמאכט א שטיקל, איך האב נישט געקענט קומען, אלעס א מעשה פון ציבא, איז דוד המלך נישט געווען זיכער וואס איז די אמת'דיגע מעשה דא, ווער איז גערעכט איז די ציבא דא ריכטיג, אדער מפיבושת ריכטיג? פאר דעם האט ער געזאגט פאר זיי, איך גיי דא צוטיילן די עסטעיט, ציבא באקומט האלב, און מפיבושת באקומט די אנדערע האלב. ער האט נישט געוואוסט צו טאקע אויף וועלכע זייט די מפיבושת איז. אבער על כל פנים פרעגט די גמרא יעצט, ער האט דאך מקבל געווען א לשון הרע, דער ציבא האט געזאגט א לשון הרע אויף מפיבושת, און דוד המלך האט עס אנגענומען, איז לכאו' דאס נאך א עוולה פון דוד המלך, פארוואס ווערט דאס נישט אויפגעציילט? ענטפערט די גמרא כשמואל דאמר לא קיבל דוד לשון הרע, אז דוד המלך האט עס נישט מקבל געווען, נאר געזאגט מ'וועט צוריק קומען קיין ירושלים און זעהן וואס די מעשה איז, דאס הייסט נישט אז ער האט טאקע מקבל געווען לשון הרע. אלא רב נמי דאמר קיבל דוד לשון הרע, הא איפרעו מיניה. למעשה לפי רב, וואס ער האלט ניין אז דוד המלך האט יא מקבל געווען לשון הרע,

דיך, מפיבושת, די אייניקל פון שאול, מיט ציבא, ענק דארפן זיך יעצט גיין צוטיילן דעם עסטעיט, יצאה בת קול, איז ארויסגעקומען א בת קול, ואמרה לו, געזאגט צו דוד, אזוי ווי דו האסט דא צוטיילט, דו האסט גענומען דעם מפיבושת, וואס בעצם איז א פיינער מענטש, ער איז אויף דיין זייט, אבער דו האסט געטון אזא סארט זאך, רחבעם, דיין אייניקל רחבעם וירבעם, ירבעם בן נבט, יחלקו את המלכות, וואס אזוי ווי דו ביסט געגאנגען צוטיילען, און דו האסט גענומען דעם עסטעיט האסט געטיילט צווישען ציבא מיט מפיבושת, אזוי וועט מען אויך נעמען דיין מלכות, און דיין אייניקל רחבעם וועט עס מוזן צוטיילען מיט ירבעם בן נבט, יחלקו את המלכות. און פאר דעם זאגט די גמרא זעהסטו דאך אז דוד המלך למעשה האט געצאלט א פרייז, איז ווייטער מיר ציילן נאר אויף דא זאכן אויף וואס דוד המלך האט נישט געצאלט, און דא אוודאי האט ער יא געצאלט א פרייז, רעד איך נישט פון דעם עוולה. זאגט די גמרא ווייטער בן שנה שאול במלכו. זאגט די גמרא אמר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא, די פסוק קען נישט מיינען אז שאול איז געווען איין יאר אלט ווען ער איז געווארן קעניג, נאר וואס זאגט רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא, ער איז געווען ריין אזוי ווי א קינד פון א יאר אלט, ער האט קיינמאל נישט טועם געווען טעם חטא, ער איז געווארן קעניג, אבער געווען אזוי ריין פון עבירות, כ', אזוי ווי א קינד פון איין יאר אלט. מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק, פרעגט ר' נחמן בר יצחק, ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה? פארקערט, אפשר וויל די תורה זאגן, ניין, ער איז געווען אזוי שמוציג ווי א קליין קינד, פול מיט טיט, פול מיט צואה, ער איז געווען פול מיט עבירות. אפשר דאס וויל די תורה מיר זאגן? דערציילט די גמרא אחוו ליה לרב נחמן, האט מען געוויזן צו רב נחמן דו זאגסט אזעלכע ווערטער אויף שאול המלך, האט מען אים געוויזן אין חלום סיוטא בחלמיה, א מלאך וואס מאכט אים א פחד אינמיטן שלאף. אמר, האט ער געכאפט וואס ער האט דא פאלש געזאגט, האט ער געזאגט נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. יא ביסט גערעכט איך האב געזאגט א פאלשע זאך, איך בעט ענק איבער עצמות שאול בן קיש. למעשה הדר חזא סיוטא בחלמיה, נעקסטע נאכט, ווייטער קומט דער מלאך ער איז אים מפחד אינמיטן שלאף, ער מאכט א מורא'דיגע פחד אריין אינמיטן נאכט, איין מינוט, איך האב דיך דא איבערגעבעטן! אבער למעשה איז נאכאמאל געקומען דער מלאך, האט ער פארשטאנען אז די וועג וואס ער האט גערעדט נאך אלץ נישט געווען פיין, אמר, האט ער געזאגט נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל, ער האט צוגעלייגט די ווארט מלך ישראל, דעמאלס איז אים געווארן רואיג. דאס הייסט צו זאגן אפילו א מענטש נאך זיין מות, די וועג וואס מען רעדט אויף אים דארף זיין די וועג וואס מען רעדט אויף אים בחייו. ער איז געווען א קעניג, דארפסטו רעדן צו אים ווי מען רעדט צו א קעניג. רופסט אים סתם עצמות שאול בן קיש, דאס איז נישט די וועג וואס מען בעט איינעם איבער. ער איז געווען א קעניג, דארפסטו צולייגן מלך ישראל. און די נעקסטן טאג האט ער געזאגט אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל, דעמאלס איז אים געווארן רואיג, דעמאלס איז אים אלעס געווארן פיין.